משיחת י ט כסלו תשל א.
עד כדי כך הגיעו הדברים אז במעמד פון פרומע אידן, וואס אלע ווייסן אז זיי זענען פרומע אידן, קיינער איז דאס נישט מכחיש, שטעלט זיך אוועק איינער און זאגט אז איצט איז געקומען א תקופה אז ס'קען זיין חיי בין זכר לנקבה קודם החתונה. און דאס גייט דורך אזוי גלאטיג און ס'ווערט פארשריבן אין פראטאקאל. זאגט מען אז מ'דארף עפעס טון אין וויעטנאם, ווערט גלייך א ויצעקו. וואס הייסט? זאגט מען נאך עפעס אין ענינים של מה בכך, איז גלייך געווארן ויצעקו. היתכן? וויאזוי קען מען דאס דערלאזן אז דאס זאל בלייבן אין פראטאקאל? שטעלט זיך אוועק א מיידל צו איר קען מען קיין טענות, ווייל מען האט מיט איר נישט געלערנט קיין אנדערע זאכן.

מילא דינגט ער זיך דאס איז יא שייכות נישט שייכות, נשתנו הטבעים נשתנו העתים וכו', אבער דא א בפירוש'ער דין אין תורה שבכתב, א בפירוש'ער דין אין משנה, א בפירוש'ער דין אין תורה שבעל פה, א בפירוש'ער דין אין שולחן ערוך אז חיים קודם הנישואין במילא איז דאך נישט שייכות דער ענין הטהרה, איז דאס פשוט רחמנא ליצלן כרת. דאס הייסט אז ס'האט זיך אוועקגעשטעלט א מיידל און האט גערעדט פאר עטליכע הונדערט פרומע אידן אז איצטער איז געקומען א זמן, אז מען ס'דארף זיין מען דארף זיך ניט מישן טאמער וויל זיין אזא מין ענין, און דערנאך אז זיי וועלן עלטער ווערן וועלן זיי דעמאלט אויסקלייבן און וועלן זיך בינדן על כל החיים כולם, האט זיך געדארפט אויפשטיין א אויפשטעלן א דיין א בן חמש למקרא וואס האט געלערנט אט די פרשיות אין אחרי מות אין מצורע וואו ס'שטייט דער דין און זאגן רבותי וואס שווייגט איר, זאגט איר אז דאס איז א ענין של כרת?

ווען נישט לכל הפחות וועט זי וויסן פארוואס נישט, האט איר קיינער נישט געענטפערט. דערנאך איז געווען צדיקים וואס האבן זיך איינגעשטעלט אין מסירת נפש, און צווישן זיך אין די קולוארן לאחר ווי עס איז דורכגעגאנגען דער גאנצער טומל, האט מען זיך אריינגעשושקעט איינער דעם צווייטן אין אויער, הערסט ס'איז געווען אזא מין זאך, זי האט געזאגט אט די פאר ווערטער און קיינער האט גארנישט נישט געענטפערט. היתכן? וואס שושקעסטו יענעם אין אויער?

במילא דארף ער דאך זיין פארזיכערט מיט די עניינים, ביז ווי דער רמב ם שרייבט אז דאס איז היפך הכח השכל, אז זאל זיין דער נושא אישה קודם שיבנה בית ויטע כרם וכו', האט דאך תורה לכאורה געקאנט דאס באווארענען אז ער זאל האבן א דירה, און באווארענען אז מען זאל גיין אין מקווה באווארענען דעם איסור כרת שבדבר, איז דאך א סימן אז תורת אמת זאגט אז דאס איז היפך פון דעם גליק פון די קינדער.

האט געזאגט געווארן אשר הוצאתיך בלשון יחיד, שטייט אויף דעם אין ספרים אז יעדער איד באזונדער האט באקומען די גאנצע תורה, און יעדער איד באזונדער האט אט די אלע הוראות, איז פאר יעדער אידן אפילו בדורינו זה, און אפילו א מיידל צו א יונגל וואס זיינען קיינמאל נישט געגאנגען אין ישיבה, איז אויב מען וויל זיי מציל זיין, דארף מען זיי פארהיטן רחמנא ליצלן פון א איסור כרת, פון א איסור לאו, פון א איסור מיתה, פון כל איסורים שבתורה, ניט נאר מצד עולם הבא נאר מצד עולם הזה, אט דאס איז אשרם בחיים בעולמנו זה, על אחת כמה וכמה מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, און מען האט גאר ניט געדארפט מוחה זיין, ס'איז געווען אן ארט וואס יעדער האט געקאנט נעמען א ווארט און זאגן. און די יוגנט האט געווארט אז מ'זאל עפעס זאגן, האט זי יא דאס געזאגט און אלע ארום האבן געשוויגן, וכאמור ס'האבן זיך געפונען די וואס איך ווייס עטליכע וואס זיי האט דער ענין פארארט עד כדי כך אז בחשאי ובלחש ולאחר המעשה האט מען אריינגעשושקעט איינער צו דעם צווייטן, מ'האט געזאגט אז ס'איז געווען נישט קיין גלייכע זאך וואס מ'האט עס איר געלאזט זאגן. וכאמור ווילסט זיך דינגען מיט שומא דדיינא, דו קוקסט אויף תורה אנדערש, אבער א טרוקענער דין אין תורה איז דאס רחמנא ליצלן א איסור כרת. איי וואס דער פראפעסער זאגט אז דאס איז די וועג אזוי ווי די נערוון זענען אנגעשטרענגט, און אזוי ווי ס'דארף זיין ונשמרתם לנפשותיכם, און אזוי ווי מ'דארף באווארען אז מ'זאל זיין געזונט, האט מען קיין אנדער עצה ניט סיידן מ'עט דאס מתיר זיין.

און באַװאָרענען מ'זאָל ניט האָבן קײן טענות, פֿאַרװאָס דער האָט דאָס פֿאַרשװיגן און יענער האָט דאָס פֿאַרשװיגן, װען דאָס רעדט זיך װעגן הונדערטער יונגע נוער, װאָס האָבן דאָס געהערט, און זײ האָבן געזען, אַז קײנער האָט ניט מוחה געװען און איז ניט מוחה עד-היום-הזה.